וואט א ביוטיפול דעי, איז נישט נאר אז אז אז האמנתי כי אדבר, איך זאג עס מילא ווערט עס מקוים, נאר ווען מען זאגט וואט א ביוטיפול דעי טראכט מען א מינוט, wow ס'איז טאקע א גארדזשעס טאג, ס'איז שיינע וועטער היינט, אפילו ווען ס'איז נישט קיין שיינע וועטער, איך בין אויפגעשטאנען, ברוך השם כ'האב וואס אנצוטון, ס'איז געשמאק, סאו מען לייגט זיך אריין אין א גוטע מוד, אזוי ווערט מען אין א גוטע מוד, כ'האב באקומען א מעסעדזש פון הילל, ער זאגט מיר אזוי, א גוטן ר' ישראל דוד, שקויעך פאר די הערליכע שיעורים, עקסטער א שקויעך פאר פרשת ויצא, ס'איז געווען מורא'דיג קלאר די נקודים ברודים, הערליך אראפגעלייגט, און אויך די אלע הערליכע זאכן וואס מען רעדט אריין אינעם חומש, ס'איז געווען מורא'דיג שיין, די אייבערשטער זאל דיר העלפן אויף ווייטער, און נעכטן געשריבן מיט די אברבנאל, האב איך אויך זייער הנאה געהאט, הערליך אראפגעלייגט, כה לחי, קיעפ אפ יור גוד ווארק, טענק יו הילל פאר די מעסעדזש, ער לייגט מיר צו איין הערה, ווען דו ענדיגסט די שיעור, ווען דו זאגסט האב א סוקסעספול דעי, לייג צו, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, אזוי ווי לעצטע וואך אין די פרשה פאר שני שטייט דארטן, ושמרני בדרך הזה, והיה השם. לי לאלקים, יא אזוי זאגט יעקב אבינו, ושמרני בדרך הזה, והיה ה' לי לאלקים, זאגן די ספרים אז יעקב אבינו האט מיטגענומען די אייבערשטן מיט זיך איבעראל ווי ער איז געגאנגען, יעדע זאך וואס ער האט געטון האט ער געזאגט אם ירצה ה' בעזר ה' ברוך ה' אז מען זאל דערמאנען דעם אייבערשטן ביים ענדע, איך דערמאן מיך יעצט הלל איז געווען ביי מיין וואכנאכט, און הלל האט מיר געזאגט אז אז ווען די ער האט זייער הנאה ווען איך מענשאן א שטיקל אור החיים הקדוש איך ווארף אריין אבער אסאך מאל זאג איך פלעין אור החיים זאגט און איך זאג נישט אור החיים הקדוש זאגט איך זאל צולייגן דעם הקדוש סאו דער הילל פלאמט הילל פלאמט פארן אייבערשטן סאו בעזר השם מ'וועט פרובירן האב א סוקסעספול דעי מיטן אייבערשטנ'ס הילף מ'וועט טרייען עס צוצולייגן אז נישט זאלסטו מיר שוין מוחל זיין און זאלסט וויסן א מוסר מודעה למפרע אז ווען איך זאג האב א סוקסעספול דעי איז עס טאקע נאר מיטן אייבערשטנ'ס הילף סאו אונז האמיר נעכטן געענדיגט אז נאכדעם וואס יעקב אבינו האט מסדר געווען די מתנות וואס ער האט געשיקט פאר עשיו, האט ער עס אריבערגעפירט פאר זיך, נאכדעם האט ער עס אפגעשיקט, האט ער אפגעשיקט די מתנה צו צו עשיו, און ער האט זיך אראפגעלייגט דארטן שלאפן ביים מחנה, נישט אין זיין געצעלט, נאר ביים מחנה רעדי מיט זיינע מיליטער לייט, ער זאל זיין רעדי צו פייטן דעם עשיו אויב אין קעיס ער קומט אן אינמיטן די נאכט. און יעקב איז יעצט אויפגעשטאנען אינמיטן די נאכט, און ער האט גלייך אנגעהויבן צו צעטיילן זיין מחנה, וואס הייסט א חלק מחנה האט ער דא געלאזט, פון די זייט, ביי די זייט טייך, און די איבעריגע, זיינע וויכטיגע, די בני. די בני הגבירות די בני השפחות, אלע זיינע עלף שבטים האט ער אריבערגעפירט צו די אנדערע זייט טייך און אויכעט א חלק פון זיין פארמעגן. סאו לאמיר זען. ויקם בלילה הוא, דער יעקב איז אויפגעשטאנען אין יענעם נאכט. אנישט וואלט געדארפט שטיין ההוא, יענעם נאכט, נאר ויקם בלילה הוא, ער, דער יעקב, וויבאלד ס'שטייט נישט די ההוא, אזוי ווילן מפרשים אריינלערנען. און ויקח את שתי נשיו, ער האט גענומען זיינע צוויי ווייבער, ס'הייסט רחל און לאה, ער האט געקאנט, ער האט אלעס נאנט געברענגט, די אלע זאכן וואס ער גייט, וואס די פסוק זאגט יעצט האט ער נאנט געברענגט צום טייך, ווער, וואס האט ער נאנט געברענגט צום טייך, את שתי נשיו, את שתי שפחותיו בלהה און זלפה, און ואת ואת אחד עשר, ואת אחד ואת אחד עשר ילדיו, די עלף קינדער, און רש"י וועט שוין מדייק זיין וואס איז מיט דינה, מען וועט שוין זען, און ויעבר את מעבר יבק, ער אליינס איז אריבער געגאנגען דעם טייך, מעבר מיינט די אריבער גאנג פונעם טייך יבק, כדי צו זען, וואס הייסט די אריבער גאנג איז די פלאץ ווי מען פלעגט דארטן קראסן דעם טייך, צו זען אויב ס'איז נישט גענוג טיף, אויב ס'איז צו טיף, און די קינדער קענען אריבערגיין פון זיך אליין, אדער צו ער דארף זיי אריבערטראגן. און ער האט געזען אז ס'איז טאקע גענוג טיף, נישט צו טיף פאר אן עדאלט, אבער פאר די קינדער דארף, קענען, וועלן יא דערטראנקן ווערן, ס'איז יא צו טיף פאר די קינדער. ממילא וועט שטיין אין די נעקסטע פסוק אז ער אליינס האט אריבערגעפירט אלעס. כדי זיי זאלן נישט אריינפאלן אין וואסער, אבער וואס איז מיט דינה? זאגט רשי, ודינה היכן היתה, ווייל ס'שטייט דאך נאר אחד עשר ילדיו, די עלף קינדער, וואו די וואו די צוועלפטע קינד, אדער האסט דאך לכאורה געגרופט די יונגלעך וואו די מיידל, זאגט רשי, נתנה בתיבה ונעל בפניה, ער האט אריינגעלייגט דינה אין א קאסטן, שלא יתן בה עשו עיניו, אז עשו זאל נישט לייגן זיין אויג. אויף דעם דינה זאגט אבער רש"י לכך נענש, רש"י ברענגט אראפ דעם מדרש אז לכך נענש יעקב, יעקב איז געשטראפט געווארן שמנעה מאחיו ער האט צוריק געהאלטן דינה פון זיין ברודער פון עשו, ווייל שמא תחזירנו למוטב, אפשר אויב וואלט ווען עשו חתונה געהאט מיט דינה וואלט דינה געהאט א אינפלוענס אויף אים אים צוריק צו ברענגען צום גוטן, ונפלה ביד שכם און טאקע וועגן דעם אין די נעקסטע אין די קומעדיגע פאר פארשענס וועט שטיין די מעשה ווי שכם האט צוגע'גנב'עט דינה. ווי מען וועט זען אין די אין די קומענדיגע פאר טעג. אבער לכאורה, לאה האט דאך אויכעט געוויינט אז זאל נישט אריינפאלן בגורלו של עשו, פארוואס האט זי נישט באקומען קיין שטראף? נאר ס'איז אנדערש פון מתפלל זיין און טון א פעולה. יעקב האט בעצם געטון א פעולה, ער האט איר אריינגעלייגט אין א קאסטן. אבער לאה האט פשוט מתפלל געווען פארן אייבערשטן. נו, א מענטש מעג מתפלל זיין. אבער א פעולה ארויסצורייסן אז יענער זאל נישט מחזיר זיין למוטב, דאס טארסטו שוין נישט טון. זאגט רשי יבוק איז שם הנהר, ס'איז אזוי ווי אונז האבן אריינגעלערנט אז ויעבור את מעבר יבוק, דעם אריבערגאנג פונעם טייך יבוק, זאל עס נישט מיינען אז די אז די טייך הייסט מעבר יבוק, דאס וויל רשי דא דרוקן, איז ויקחם ער איז אריבערגעגאנגען ער האט געזען אז ס'איז טיף פאר קינדער, האט ער איז ער צוריק געקומען צו די אנדערע זייט טייך, און ויקחם ויעבירם ער האט אלעס אנגעכאפט און ער האט עס אריבערגעפירט דעם אנדערע זייט טייך, ויעבר את כל אשר לו און ער האט אלעס אריבערגעפירט. זאגט די הייליגע רש"י את את אשר לו, זאגט רש י בהמה ואל מטלטלם, עשה עצמו כגשר, ער האט זיך געמאכט אזוי ווי א ברידזש, נוטל מכאן ומניח כאן, ער איז אריבער געגאנגען פון איין זייט און עס אריבער געלייגט אויף די אנדערע זייט. זאגט רש"י, זאגט די פסוק ווייטער, אז ויותר יעקב לבדו, ער איז איבער געבליבן דארטן אליינס, ווייל נאכן אריבער לייגן אלע. זיינע ווייבער און קינדער און אלע פארמעגן וואס ער האט שוין געהאט נאנטגעברענגט צום טייך, האט ער זיך דערמאנט אז ער האט איבערגעלאזט אפאר קליינע קריגעלעך, וואס אפילו ס'האט נישט געהאט קיין שום וועליו, האט עס פאר אים יא געהאט א חשיבות, ווייל ס'איז געווען כשר געלט, און ויאבק איש עמו, ווען ער איז צוריק געגאנגען דעם אנדערן זייט טייך אריבערברענגען די קליינע קריגעלעך, האט ער זיך אנגעטראפן דארטן מיט איש, וואס דאס איז געווען דער שר של עשו, און ער האט זיך דארטן ארומגעשלאגן מיט אים עד עלות השחר, ביז ווען די טאג איז אויפגעגאנגען. און די שר של עשו האט געוואלט אומברענגען דעם יעקב, זאגט רש"י ויותר יעקב, שכח פכים קטנים וחזר עליהם, ער האט זיך דערמאנט ער האט איבערגעלאזט דארטן אזעלכע קליינע קריגעלעך וואס האט בעצם נישט קיין שום מאנעטערי וועליו, איז ער עס געגאנגען אפנעמען, וועגן כשר געלט האט זייער א גרויסע חשיבות פאר א פאר א פאר א צדיק, פארוואס סיי אלס אלס ווייל ס'איז כשר געלט, און אויך סיי ווייל ער האט געוואלט מחנך זיין זיינע קינדער אז יעדע קליינע פרוטה האט א חשיבות, און מ'זאל נישט צורירן צו יענעמ'ס, ווייל אפילו, איך מיין, האסט געמאכט א קריץ אויף יענעמ'ס קאר, נו, וואס איז שוין א קליינע קריץ, נאר אויב יעדע קריץ האט א חשיבות אויף דיין קאר, באדערט דיך ווען דו האסט געמאכט א קריץ אויף יענעמ'ס קאר, איז דאס האט ער געוואלט אריבערגעבן פאר זיינע קינדער. איז ויאבק איש, זאגט רשי מנחם פירש, ויתעפר איש, ער האט זיך געשטויבט מיט א אנדערע מענטש, לשון אבק, א לשון פון שטויב, שהיו מעלים עפר ברגליהם, ווען א מענטש פייט זיך מיטן צווייטן אויף זאמד, געשעט דארטן א. א סטורם פון זאמד, על ידי נענועם. מילא וועגן דעם איז די לשון הפסוק ויאבק איש, אזוי וויל מנחם מפרש זיין. זאגט אבער רשי ולי נראה שהוא לשון ויתקשר, ער האט זיך ארום געקניפט מיט אים, ולשון ארמי הוא, אז ויאבק איז א לשון פון קניפן, און רשי ברענגט זיך אפאר ראיות פון די גמרא, איינמאל שטייט בתר דאביקו ביה, אזוי ווי א לשון פון נאכן ווערן צוגעקניפט צו די עבודה זרה. נאך א ראיה שטייט דארטן ביי ציצית, ואביק ליה מיבק, מ'האט געקניפט די ציצית אויף די בגד, לשון עניבה, אז עס איז אלעס א לשון פון קניפן. שכן דרך שניים שמתעצמים להפיל איש את רעהו, דאס איז די דרך ווען צוויי מענטשן ווילן זיך אראפקלאפן איינער דעם צווייטן, שחובקו ואובקו בזרועותיו, מ'האגט זיך אזוי ווי און מ'קניפט זיך ארום איינער מיטן צווייטן, כדי זיך צו פארשטערקערן איבער איינער איבערן צווייטן. ופירשו רבותינו זכרונם לברכה שהוא שרו של עשיו, אז ווער איז געווען דער איש? דער איש איז געווען דער שר פון עשיו וואס איז געקומען מלחמה האלטן מיט דעם עשיו אים אונטערצוברענגען. די סיבה פארוואס מ'האט געברענגט די זאך די נסיון יעצט פאר יעקב איז געווען פשוט אים צו ווייזן אז כאטשיג ער איז א מלאך דאך האט ער נישט קיין שליטות כל שכן כל שכן זיין אונטערטאנער דער וואס איז אונטער אים וועם ער איז שולט אויף, דער עשיו וועט זיכער נישט האבן קיין שליטה אויף יעקב, און ס'איז מחלוקה אין ראשונים צו ס'איז געווען א פיזיקעל פייט, דאס הייסט מלובש בטבע, אז אז ער איז א מלאך וואס איז געווען אנגעטון ווי א מענטש, אדער איז עס געווען נאר במחזה נבואה, אבער דער רמבן לערנט אן אז ס'איז יא געווען געהעריג פיזיקלי ווייל אז נישט איז דאך שווער וויאזוי האט ער געקענט ווערן א הינקעדיגער ווען דער מלאך האט אנגעכאפט בכף ירכו. מילא מוז יא זיין אז ס'איז געווען געהעריג א א פיזיקעל עקספיריענס, נישט נאר א נבואה, אבער דער רמבם זאגט יא אז ס'איז געווען א נבואה, און וויאזוי איז עס געווען בכף ירכו, ענטפערט זיין זון רבי אברהם בן הרמבם אז אז אזוי ווי ווען מען שלאפט, אסאך מאל ווען מען האט א שרעקעדיגע חלום, איז גיבט מען זיך אזא ווארף, די גוף ווארפט זיך אזוי ווי, סאו מען קען האבן אין די חלום א פיזיקעל עקספיריענס אפילו ס'איז נאר א חלום, מילא דאס איז געווען די סיסטעם, אבער איך מיין ס'לייגט זיך גרינגער אויפן שכל די רמבן'ס שיטה פאר אונזער. קליינע מוח'ן, לייגט זיך, אויף מיין קליינע מוח לייגט זיך גרינגער די סברה פונעם רמבן אז דער מלאך איז געווען מלובש מלובש כאדם און אזוי האט ער זיך ארום געפייט מיט אים. וירא האט דער מלאך געזען כי לא יכול לו ער קען אים נישט בייקומען ויגע בכף ירכו האט ער אנגעכאפט אין די לעפל פון זיין דיך וואס דאס איז בעסיקלי דארטן ווי די דיך גייט אריין אין די אין די היפ. ותקע כף ירך יעקב און ער האט אזוי ארויסגערוקט די ירך יעקב פון די פלאץ וואו ס'איז געווען בהאבקו עמו בשעת'ן זיך ארומשלאגן מיט אים. און די סיבה פון דעם איז געווען ווייל ער האט אים געוואלט מאכן א בעל מום ווייל בעצם איז דאך עשו געווען ברוגז אז ער האט צוגענומען די בכורה פון מיר מילא וועט ער טון די עבודה האט ער אים געוואלט מאכן א בעל מום כדי ער זאל נישט קענען טוהן די עבודה, און דער רבינו בחיי זאגט אז לא יכול לו פשט איז ווייל דער מלאך האט געזוכט א עוון א חטא ביי יעקב אבינו כדי אים צו קענען בייקומען ער האט געזעהן ער טרעפט גארנישט האט ער זיך געמוטשעט ביז ער האט געטראפן די עוון אז ער האט חתונה געהאט מיט צוויי ברידערס מיט צוויי שוועסטערס וואס זאג איך און במילא וועגן דעם האט ער אים געשלאגן במקום החטא זאגט די הייליגע רשי ווייטער ויגע בכף ירכו קולית הירך התקוע בקלבוסת קרוי כף דער ביין וואס איז אריינגעשטעקט אין די היפ ווערט אנגערופן כף. על שם, פארוואס טאקע הייסט עס כף? על שם שהבשר שעליה כמין כף של קדירה, די פלייש וואס איז ארום איר קוקט אויס אזוי רינדעכיג אזוי ווי א טאפ, מילא וועגן דעם רופט עס די תורה אן כף. סאו, זאגט רשי ותקע, לכאורה די לשון ותקע קען אויכעט מיינען ותקע אהלו, אז ער האט אז ער האט אריינגעלייגט זיין געצעלט, די די שטאנגען פון זיין געצעלט אינעם ערד. סאו, דא איז עס אבער א לשון פון ארויסנעמען. ער האט ארויסגעצויגן די ביין פון די פלאץ וואו עס איז געלעגן, זאגט רשי, קען טאקע, די ווארט ותקע קען ווערן טאקע גענוצט אויף אריינלייגן און אויף ארויסנעמען, און דא מיינט עס, נתקעקעה ממקום מחברתה, ודומה לו, פן תקע נפשי ממך, אז דער אייבערשטער זאגט, טוטס מיין רצון, אנישט וועל איך אוועקנעמען מיין שכינה פון ענק, לשון הסרה א לשון פון אפטון, ובמשנה, לקעקע ביצתן לשרש שרשיהן, ווי די משנה זאגט דארטן אז מען האט, ווען מען נעמט צו, אן עקזעמפל, אזוי ווי ווען דו ווילסט אויסרייסן עפעס מן השורש, נעמסטו, איז א כאילו האסט אוועקגענומען אלע ביצים פון דעם. פון דעם פייגעלע כדי עס זאל נישט איבערלאזן קיין דורות, אזוי אויך לקעקע איז אויסצורייסן די שורש. סאו די זעלבע זאך דא, ותקע מיינט נישט ותקע אז ער האט עס אריינגעלייגט נאר ער האט עס ארויסגענומען. ויאמר האט דער מלאך געזאגט שלחני לאז מיך אוועק, פארוואס? ווייל דער יעקב האט אים נישט געלאזט האט אים נישט געוואלט אוועקלאזן, ווייל ער האט געוואלט ער זאל אים מודה זיין אז די ברכות וואס יצחק האט אים געגעבן, וואס ער האט ארויסגעכאפט פון עשו, איז געקומען צו אים מיט רעכט, ויאמר האט אבער דער מלאך געזאגט שלחני שיק מיך אוועק כי עלה השחר, און איך דארף גיין זאגן שירה פארן אייבערשטן, פון ששת ימי בראשית ווארט איך שוין אויפן מינוט איך זאל קענען זוכה זיין צו זאגן שירה, ווייל מלאכים האבן נאר איינמאל אין זייער לעבן א טשענס צו זינגען שירה פארן אייבערשטן, און האט געדארפט גיין, ויאמר האט אבער יעקב געזאגט לא אשלחך איך וועל דיך נישט אוועק לאזן, כי אם ברכתני נאר אויב דו וועסט מודה זיין אז די ברכות וואס די טאטע האט מיך געגעבן איז מיינס,

האט דער מלאך צוריק געענטפערט פאר יעקב איך בין מודה צו די ברכות וואס ער האט דיר געגעבן, ויאמר און ער האט אים געזאגט, לא יעקב יאמר עוד שמך, וואס דער נאמען יעקב רעפרעזענט די עקבה און מרמה וואס וואס עשיו טענה'ט אז דו האסט ארויסגעכאפט, סאו ניין, איך גיי דיר אוועקנעמען דעם נאמען וואס רעפרעזענט די ערמה, און איך גיי דיר געבן א נאמען ישראל, וואס דאס טייטשט כי שרית עם אלוקים, אז דו ביסט געוועלטיגט, אז דו געוועלטיגסט, אז דו ביסט א שר, איז דאס נישט קיין מענטש וואס פאפט ארום. סאו לאמיר זעהן די פסוק אינעווייניג ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ווייל דו האסט דיך געמאכט גרעסער פון א מלאך דו האסט געוועלטיגט איבער א מלאך וואס דאס איז מיך און ועם אנשים האסטו אויך געוועלטיגט איבער עשו און איבער לבן און ותוכל דו האסט זיי אלע בייגעקומען זאגט די הייליגע רשי לא יעקב לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמיה כי אם בשררה וגילוי פנים ער וועט מער נישט דארפן זאגן אז די ברכות איז געקומען צו דיר מיט א פאפעריי כי אם בשררה וואס דאס רעפרעזענט די נאמען ישראל. אז דו קענסט בפרהסיא זאגן אז עס קומט זיך, דארפסט דיך מער נישט שעמען מיט די ברכות וואס דו האסט באקומען. און וסופך זאגט אים דער מלאך שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך בבית קל, און מחליף שמך ושם הוא מברכך, נישט אז דער מלאך אליין האט געטוישט דעם נאמען פון יעקב, נאר דער נאמען פון יעקב האט דער אייבערשטער שפעטער געטון. נאר דער מלאך זאגט אים, אז דאס וואס מען גייט דיך עס שפעטער טוישן, איז כדי, איך זאג דיר יעצט אז מען גייט דיך עס טוישן, ווייל איך וויל מודה זיין אז די ברכות קומט זיך דיר ערליך. און זאגט אים דער מלאך ואני שם אהיה און איך וועל דארטן זיין בשעת ווען דער אייבערשטער גייט טוישן דיין נאמען ואודה לך עליהן און איך וועל מודה זיין אויף די ברכות אז עס קומט זיך דיר ערליך. און אזוי שטייט טאקע אין נביא וזה שכתוב וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו אז ווען יעקב האט געווינען דעם מלאך בעיסיקלי יא ער האט אים ביי ער איז בייגעקומען דעם מלאך האט דער מלאך געוויינט ויתחנן לו און ער האט זיך געבעטן צו אים זאגט רשי וואס מיינט וואס איז פשט בכה המלאך ויתחנן לו ומה נתחנן וואס האט ער זיך געבעטן בית קל ימצאנו, ושם ידבר עמנו, דער אייבערשטער וועט דיך טרעפן אין בית קל, און דארטן וועט ער רעדן מיט אונז, המתן לי ווארט מיך אויס עד שידבר עמנו שם, ביז דער אייבערשטער רעדט צו אונז דארטן, און ער וועט טוישן דעמאלטס דיין נאמען, און דעמאלטס וועל איך מודה זיין צום אייבערשטן, אבער ולא רצה יעקב, יעקב האט נישט מסכים געווען צו דעם דיעל, פארוואס ווייל ער וועט נאך גיין מקטרג זיין אין די מין טיים און ער וועט טרעפן זינד, ועל כרחו הודה לו עליהן האט דער מלאך געמוזט מודה זיין רייט עוועי, ער האט אים נישט געלאזט ווארטן ביז מען גייט אנקומען צו בית קל און דעמאלטס מודה זיין צו די ברכות, וזהו פאר דעם שטייט טאקע אין די נעקסטע פסוק ויברך אותו שם, דארטן האט ער אים שוין געבענטשט, שהיה מתחנן להמתין לו ולא רצה, ער האט נישט מסכים געווען ער זאל ווארטן ביז בית קל וואס ער זאל אים בענטשן, נאר ער האט ממש דארטן אים געדארפט בענטשן, אנישט האט ער אים נישט געוואלט אוועק לאזן צו גיין זינגען שירה. זאגט דער הייליגער רש י, ועם אנשים, וועלכע נאך, סאו קודם זאגט ער עם אלקים דאס מיינט מיך, דער מלאך, און ועם אנשים, די מענטשן מיט וועם דו האסט דיך ארום געקריגט, אויף וועם דו האסט געוועלטיגט, ווער איז דאס? עשו ולבן, ותוכל להם, די אלע מענטשן, און מיך האסטו געוועלטיגט, האסטו בייגעקומען. וישאל יעקב, און יעקב האט געפרעגט, ויאמר הגידה נא שמך, זאג דו מיר דיין נאמען, דו האסט מיך געפרעגט מיין נאמען, ווער, ווער ביסטו? ויאמר למה זה תשאל לשמי, וואס פרעגסטו מיר מיין נאמען, ויברך אותו שם און ער האט אים דארטן געבענטשן, געבענטשט. וואס הייסט למה זה תשאל? וואס איז די פראבלעם אז ער פרעגט אים די מלאך'ס נאמען? זאגט רש י, אין לנו שם קבוע, א מלאך האט נישט קיין שם קבוע, משתנין שמותינו, די נעמען פון א מלאך טוישן זיך, הכל לפי מצוות עבודת השליחות שאנו משתלחין, א מלאך וואס ווערט געשיקט פאר די שליחות הייסט אזוי, א מלאך וואס ווערט געשיקט, און אפילו די זעלבע מלאך וואס ווערט געשיקט פאר א אנדערע שליחות, ווערט געטוישט זיין נאמען לויט די זאך וואס ער ווערט געשיקט פאר, מילא פרעג מיך נישט מיין נאמען און ער האט אים דארטן געבענטשט, ויקרא יעקב שם המקום פניאל, יעקב האט גערופן דעם פלאץ. א לשון פון פניאל, און די סיבה צו דעם איז, כי ראיתי אלקים פנים אל פנים, איך האב געזען דעם אייבערשטן מיטן א, איך האב געזען דעם אייבערשטן פנים אל פנים ותנצל נפשי און איך בין געווארן געראטעוועט. דער הייליגער אור החיים הקדוש זאגט אז כי ראיתי אלקים פנים אל פנים מיינט אז איך האב מיך געשלאגן, נישט אז איך האב געזען, ווייל זען איז נישט קיין חידוש פאר יעקב אבינו, ער האט דאך שוין געזען מלאכים דארטן עולים ויורדים על הסולם. טייטשט דער אור החיים אז כי ראיתי איך האב מיך געשלאגן מיט א מלאך פנים אל פנים, איך האב געהאט א פעיס טו פעיס. רעסל מיט א מלאך, און דארט בין איך געראטעוועט געווארן, וועגן דעם, על סמך דעם האט ער א נאמען געגעבן דעם פלאץ פניאל. ויזרח לו השמש, די זון איז אים אויפגעגאנגען כאשר עבר על את פניאל, ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון פניאל, און והוא צולע על ירכו, און פאר די זון איז אויפגעגאנגען, איז, האט ער אזוי געהינקעט, וועגן מ'האט דאך אים ארויסגעשלעפט די ביין פון זיין פיס, אבער גלייך נאכדעם וואס די זון האט אויפגעשטאנען, זאגט רשי, האט ער זיך אויסגעהיילט. און די זון איז געווען פאר אים א רפואה. זאגט רש"י ויזרח לו השמש, קודם זאגט רש"י א אנדערע פשט, לשון בני אדם הוא כשהגענו למקום פלוני, קודם פרעגט רש"י וואס הייסט ויזרח לו, האט נאר די זון אויפגעשיינט פאר יעקב, נישט פאר די גאנצע וועלט, נאר אז דאס איז לשון בני אדם, כשהגענו למקום פלוני האיר לנו השחר, ווען זעמיר אנגעקומען דארטן און דארטן, ווען אונז זעמיר אנגעקומען קיין מאנסי, איז די זון אויפגעגאנגען פאר אונז, איז עס דען נאר אויפגעגאנגען פאר אונז? ניין! נאר אזוי רעדן מענטשן, זהו פשוטו, דאס איז פשוט פשט וויאזוי מ'קען מסביר זיין די ויזרח לו. אבער אין מדרש אגדה, ויזרח לו לצרכו, אז ס'איז אויפגעשיינט געווארן פאר אים פאר זיין פאר זיין נוצן, פריער ווי די צייט, לרפות את צלעתו אים אויסהיילן, כמו דתימא אזוי ווי ס'שטייט שמש צדקה ומרפא בכנפיה אז די זון האט א הילינג פאוער האט א כח צו אויסהיילן, ואותן שעות און די איבעריגע שעה שמיהרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע די איבעריגע שעה וואס די זון איז אונטערגעגאנגען פרי, כדי אז ווייל די אייבישטער האט געוואלט אז ער זאל דארטן שלאפן אין בית קל מיהרה לזרוח בשבילו האט די אייבישטער צוריק געצאלט די פאר שעה און ס'איז יעצט אויפגעשטאנען די זון פריער כדי אים אויסצוהיילן סאו ממילא לאמיר אריינטייטשן פסוק ויזרח לו השמש די זון איז אויפגעגאנגען פאר די צייט לו פאר זיינעטוועגן פארוואס ווייל והוא צולע על ירכו ווייל ער האט געהינקעט און לכבוד די זון ארויסגיין האט ער באקומען א רפואה שלימה והוא צולע זאגט רש"י, היה צולע כשזרחה השמש, בשעת ווען די זון איז אויפגעגאנגען איז ער נאך געווען א הינקעדיגער, און גלייך נאכדעם איז ער אויסגעהיילט געווארן פון די זון, על כן לא יאכלו, זאגט די תורה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה פון א חי' אדער א בהמה, אשר על כף הירך וואס ליגט דארטן ביי די דיכט, ביי די פלאץ ווי די ווי די טיי ליגט אריינגעשטעקט אין די אין די היפ, עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב, אויפן אלץ זכר אויף דעם וואס די מלאך האט געקלאפט דעם ירך פון יעקב בגיד הנשה. וואס בגיד הנשה וואס דאס איז אזוי ווי די דזשעלי וואס כאפט אן אזוי ווי די די ביין זאל זיך אנהאלטן אין זיין פלאץ, זאגט די הייליגע רשי, גיד הנשה, למה נקרא שמו גיד הנשה, לפי שנשה ממקומו ועלה, דאס הייסט גיד איז דער איז דער אבר איז די זאך, הנשה וואס איז געווארן ארויסגעשלעפט. פארוואס לפי שנשה ממקומו ועלה ס'איז געווארן ארויסגעשלעפט פונעם פלאץ און ס'איז ארויפגעגאנגען, והוא לשון קפיצה א לשון פון ארויסדזשאמפן, וכן נשתה גבורתם זייער זייער שטארקייט איז אראפגעפאלן, אזוי ווי וואס דער נביא זאגט אויף די מלכות הרשעה ווען זיי גייען האבן זייער מפלה, וכן נאך א ראיה כי נשני אלקים את כל עמלי, יוסף ווען ער האט גערופן זיין זון מנשה האט ער געזאגט איך רוף מנשה כי נשני אלקים די אייבערשטער האט מיך אפגעטון פון מיין גאנצע פון מיין גאנצע פעין, סאו די זעלבע זאך דא גיד הנשה וואס איז געווארן דער גיד וואס איז געווארן אפגעטון, און די הייליגע ספר החינוך זאגט. אז די סיבה פארוואס די תורה לאזט נישט עסן קיין גיד הנשה איז כדי אונז צו דערמאנען אז עשיו האט נישט קיין שליטה איבער די אידן זיי אויסצורייסן עוקר זיין מן השורש, די איינציגסטע שליטה וואס זיי האבן איז זיי צו מאכן אביסל פעין, און יעדע מאל וואס אונז האמיר פעין פון בני עשיו זאל מען אונז זיך אבער דערמאנען אז ס'איז ארויסגעקומען דעם זון פאר יעקב און ער איז מיד נתרפא, אז בקרוב בימינו וועלן מיר אונז אויך נתרפא ווערן פון די צער וואס די מלכות אדום הרשעה טוט אויף אונז. דער הייליגער אור החיים הקדוש זאגט אז די סיבה פארוואס מ'עסט נישט קיין גיד הנשה ווייל דעמאלס בשעת מעשה האט דער מלאך אריינגעלייגט א טומאה אין די גיד הנשה, מילא וועגן דעם עסט מען עס נישט עד היום הזה. זאגט די פסוק ווייטער. סאו נאכן אריבערגיין דעם פנואל בו ביום נאך יא, סאו מילא א נאכט פריער האט ער אנגעגרייט די מתנה, אפגעשיקט די מתנה צום עשו, ער האט זיך געלייגט שלאפן ביים מחנה, ער איז אויפגעשטאנען האט ער געהאט דעם ארגו, האט ער קודם צוטיילט זיין זיין זיינע מענטשן, ער האט אריבערגעפירט א חלק פון זיין פארמעגן און זיינע מענטשן אויף די אנדערע זייט פון דעם נחל יבוק. און נאכדעם האט ער געהאט דעם ארגומענט דא מיט מיטן שר של עשו, און יעצט נאכדעם וישא יעקב עיניו און יעקב האט אויפגעהויבן זיינע אויגן וירא און ער האט געזען, והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש, דער עשו איז שוין דארט און ער קומט שוין ער דערנענטערט זיך צו אים, ויחץ את הילדים האט ער צוטיילט זיינע קינדער על לאה, די קינדער פון לאה האט ער געגעבן פאר לאה, ועל רחל און די קינדער פון רחל האט ער געגעבן פאר רחל, און ועל שתי השפחות און די איבעריגע קינדער פון די שפחות האט ער געגעבן פאר זיי, פארוואס אז כדי יעדע מאמע זאל וואטשן אויף זייערע קינדער ווייל ווער נאך קען וואטשן א קינד ווי די אייגענע מאמע, און אויך אויב אויב וועט עשיו קומען טשעפענען וועלן די מאמעס מעורר רחמים זיין אויף זייערע אייגענע קינדער, סאו לויט געוויסע שיטות איז דא געווען דער ויחץ את העם וואס ער האט געזאגט פריער אז ער גייט צוטיילן זיין פאלק, אבער אונז גיי מיר דאך מיטן שיטת אברבנאל אז דער אז ער האט אפגעטיילט פון די זייט נחל יבוק האט ער געלאזט די ערשטע די ערשטע גרופע וואס ער האט געוואלט עשיו זאל קומען קודם, און והיה המחנה הנשאר לפליטה גייט ארויף אויף זיינע קינדער וואס ער האט אריבערגעפירט די נחל יבוק, סאו מילא יעצט. אז ער האט, סאו דיעלט ער דא מיט די צווייטע, מיט די צווייטע גרופע קינדער וואס די, מיט די והיה המחנה הנשאר, סאו דאס וואס שטייט דא ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל, מיינט דאס אז ער האט פשוט זיי אויסגעשטעלט בדרך כבוד צו גיין עפראוטשן עשיו, אבער ס'איז נישט אז מ'האט זיי איינגעטיילט, אבער די אנדערע שיטות ווילן יא זאגן אז דא איז געווען דער ויחץ, דא איז געווען דאס אז אז ער האט צוטיילט, אזוי ווי אונז האמיר נעכטן אריינגעשריבן, איך מיין אונז האמיר אראפגעברענגט א רוקח, אז ער האט אפגעטיילט די קינדער פון די שפחות פון די קינדער פון די גבירות.

עפראוטשן די בני השפחות, די בלהה זלפה און אירע קינדער, און זייערע קינדער, און נאכדעם ערשט זאל ער אנקומען צו די וואנס וואס ער האט מער ליב, כדי ער זאל נאך האבן א טשענס זיי צו ראטעווען. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער והוא עבר לפניהם, און דער יעקב איז געגאנגען אין פארנט פון יעדעם איינעם, כדי יעדעם צו פראטעקטן, און ער זאל קענען מלחמה האלטן מיט דעם עשיו אין קעיס ער האט דא א בעד אינטענשאן, וישתחו ארצה שבע פעמים, און אזוי גייענדיג עד גשתו עד אחיו, ביי די טיים ער האט זיך עפראוטשט זיין ברודער, סאו יעדע מאל, יעדע פאר סטעפס וואס ער איז געגאנגען טאוערדס עשיו, האט ער זיך געגעבן נאכאמאל א ביק, און יעקב האט געוואלט דא מרמז זיין פאר עשיו פארוואס טאקע זיבן מאל האט ער זיך געביקט, וועגן ער האט געוואלט מרמז זיין שבע יפול צדיק וקם, אז דער צדיק פאלט טאקע זיבן מאל, אבער ער האט א קיום, און ער האט אים געוואלט מרמז זיין אז נישט נאר איך גיי, נישט נאר איך האב געווינען דיין מלאך, כ'גיי דיך אויך געווינען און האסט און און זאלסט מורא האבן בעיסיקלי צו מלחמה האלטן מיט מיר. עבר לפניהם זאגט רשי, אמר, יעקב האט געזאגט, אם יבוא אותו רשע להילחם, ילחם בי תחילה, איך גיי אין פראנט פון יעדעם איינעם, קודם זאל ער מלחמה האלטן מיט מיר, און נישט צורירן צו די קינדער. סאו וויבאלד עשו האט געזען דעם יעקב'ס מורא'דיגע הכנעה, ער בוקט זיך אזוי צו אים, וירץ עשו לקראתו, איז עשו געלאפן פאר אים ויחבקהו, און ער האט אים ארומגענומען און ער האט אים געהאגט, ויפול על צווארו און ער איז אראפגעפאלן אויף זיין האלז און וישקהו און ער האט אים געקושט ויבכו און ער האט געוויינט זאגט די הייליגע רשי ויחבקהו נתגלגלו רחמיו ער האט מורא'דיגע רחמנות געהאט אויף אים כשראהו משתחוה כל השתחוואות הללו ער האט געזען ווי ער ביקט זיך פאר אים זיבן מאל ער האט אזא הכנעה פאר אים איז ער געווארן געווארן אזוי ווי איבערגעבעטן פאר אים. זאגט די הייליגע רשי וישקהו, ס'האט דאך פינטעלעך איבעראל אלל אווער די אלל אווער די ווארד, וואס מיינט דאס? זאגט רשי נקוד עליו, ויש חולקים בדבר הזה בברייתא דספרי, ס'איז דא א מחלוקת אין חזל וואס די פינטעלעך אויף די ווארט וישקהו מיינט, סאו יש שדרשו נקודה זו שלא נשקו בכל לבו, ס'איז דא וואס ווילן דרשנ'ען אז ער האט אים נישט געקושט מיטן גאנצן הארץ, ווייל דאך האט ער אים נאך אלץ פיינט געהאט, נאר האט אים אזוי ווי ער איז יעצט פאר די פאר מינוט געווארן איבערגעבעטן פאר אים, האט ער אים יעצט געקושט, אמר רבי שמעון בר יוחאי, רשי ברענגט אראפ. א מימרא פון רבי שמעון בר יוחאי הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב בעצם דער עשו האט דאך מורא'דיג שטארק פיינט יעקב אלא די סיבה פארוואס דא האט ער אים יא געקושט האט ער אים יא געקושט מיטן פולן הארץ זאגט רבי שמעון שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו סאו ממילא וועגן דעם איז וישקהו אז ס'איז געווען אוטסייד פון די רעגולער ארדער געווענליך איז עשו שונא ליעקב דא איז אבער געווען אהבה פארוואס האט ער אים מורא'דיג ליב געהאט ווייל ער איז געווארן מורא'דיג איבערגענומען מיט רחמנות ווייל ער האט געזען ווי ער בוקט זיך פאר אים און נאכדעם איז דא די פעימאס מדרש. אַז עשׂו האָט געװאָלט בײַסן דעם יעקבֿ אױף זײַן האַלדז און ער האָט אים געביסן, איז אים אַרױסגעפֿאַלן אַלע צײן, און ויבֿכּו, בײדע האָבן געװײנט, עשׂו האָט געװײנט װײַל זײַן צײן האָט אים װײ געטאָן, און יעקבֿ האָט געװײנט װײַל ער האָט מורא געהאַט ער װעט אים, קודם פֿאַר די פּיין פֿון זײַן האַרטע האַלדז, און נאָכער װײַל ער האָט מורא געהאַט אַז ער װעט אַטעמפּטן נאָכאַמאָל אים צו בײַסן און דעמאָלט װעט עס שױן נישט האַרט װערן. זאָגט דער הײליקער פּסוק װײַטער וישׂא את עיניו און דער עשׂו האָט אױפֿגעהױבן זײַנע אױגן, וירא את הנשים און ער האט געזען די ווייבער ואת הילדים און די קינדער, פארשטייט זיך ער האט געלייקט קודם די ווייבער ווייל ער איז שטוף בזנות, און ואת הילדים ויאמר און ער האט געזאגט, מי אלה לך? וואס וואס זענען די שייך מי וואס זענען זייער שייכות צו דיר? זענען זיי עבדים? זענען זיי קינדער? ויאמר האט האט יעקב צוריק געענטפערט, די זענען הילדים די זענען מיינע קינדער אשר חנן אלוקים את עבדך וואס דער אייבערשטער האט מיך געגעבן, זאגט דער הייליגער רשי מי אלה לך? מי אלה להיות שלך? וואס איז זייער שייכות צו דיר? און ס'איז דא א מדרש וואס אז אז יעקב און עשיו האבן געמאכט א בונד און נאך בבטן אמם אזא ברית אז איך גיי נעמען עולם הזה, סאו האט עשיו געזאגט און יעקב האט געזאגט איך גיי נעמען עולם הבא, סאו יעצט אז עשיו זעהט אז דער יעקב האט אזויפיל עולם הזה האט ער זיך געוואונדערט וואס איז שייך איך האב געמיינט דו נעמסט נאר עולם הזה, האט ער געזאגט אשר חנן אלוקים את עבדך, און עשיו האט מורא'דיג שטארק צובראכן געווארן. ווייל ער האט געזען אז דו באקומסט שוין אזא אזויפיל גוטס בעולם הזה איז כל שכן וכל שכן די עולם הבא וואס דו האסט אריזשינעלי גענומען גייסטו כל שכן וכל שכן באקומען זייער א גוטע. און זאגט די פסוק ווייטער אז יעקב האט געהייסן זיין משפחה אז זיי זאלן זיך גיין בוקן פאר פאר עשוו'ן ותגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין די שפחות מיט זייערע קינדער האבן זיך קודם זענען קודם האבן קודם עפראוטשט דעם עשוו'ן זיי האבן זיך געבוקט ווייל זיי זענען געווען אין פארנט און נאכדעם ותגש גם לאה וילדיה לאה און אירע קינדער האבן זיך געבוקט שפעטער וישתחוו ואחר די לעצטע ניגש יוסף ורחל וישתחוו יוסף און רחל האבן זיך גענענטערט צו עשיו און זיי האבן זיך אויכעט געבוקט זאגט די הייליגע רשי ניגש יוסף ורחל בכולן האימהות ניגשות לפני הבנים ביי אלע ביז אהער שטייען קודם די מאמעס און נאכדעם די קינדער שטייט ותגשנה השפחות קודם בלהה און זלפה הנה זיי וילדיהן און נאכדעם זייערע קינדער זעלבע זאך ביי לאה שטייט לאה וילדיה קודם די מאמע און נאכדעם די זון אבער ביי רחל און יוסף שטייט פארקערט קודם יוסף און נאכדעם רחל, זאגט רשי, וועגן אמר דער יוסף האט געזאגט, אמי יפת תואר מיין מאמע איז דאך אזוי שיין, שמא יתלה בה עיניו אותו רשע, אפשר וועט דער דער עשו לייגן זיין אויג אויף מיין מאמע, אעמוד כנגדה האט ער זיך געשטעלט פאר איר ואעכבנו מלהסתכל בה, און ער האט אזוי ווי צוריק געהאלטן אז ער זאל נישט קענען קוקן אויף איר, מכאן כבוד די כיבוד וואס ער האט געמאכט פאר זיין מאמע זכה יוסף לברכת עלי עין וואס יעקב האט געבענטשט, בשעת מותו האט ער געבענטשט פאר יוסף אז ס'זאל נישט שולט זיין נישט אויף אים און נישט אויף זיינע קינדער קיין עין הרע, און טאקע וועגן דעם וויבאלד ער האט אוועקגענומען די עין רעה פון זיין מאמע אז עשו זאל נישט קוקן אויף איר, איז פאר דעם האט ער באקומען דעם ברכה אז אויף אים וועט נישט חל זיין קיין עין הרע. סאו דינה דינה האט מען געשמועסט אז יעקב האט אריינגעלייגט אין א באקס ווייל ער האט מורא געהאט פון דעם עשו, פארוואס ביי רחל האט ער נישט מורא געהאט? פארוואס האט יוסף געדארפט איר באהאלטן? פארוואס האט איר נישט יעקב באהאלטן? די תירוץ פון דעם איז זייער פשוט, וויבאלד זי איז א אשת איש מילא האט יעקב געוואוסט אז דער עשו וועט נישט וועט נישט נעמען א אשת איש וועגן זיין טאטע לעבט נאך, מילא העט ער נישט וועלן מצער זיין זיין טאטע, אבער דינה זי איז דאך א מיידל, האט ער מורא געהאט זי וועט אים צונעמען. אבער יוסף האט נאך אלץ געוואלט פראטעקטן זיין מאמע, אבער אבער אבער יעקב האט נישט אזוי מורא געהאט, ויאמר און ער האט געזאגט, מי לך כל המחנה הזה, האט יעקב האט עשיו געזאגט פאר יעקב, ווער איז די גאנצע מחנה וואס דו האסט מיך נעכטן ביינאכט געשיקט, די גאנצע מתנה וואס דו האסט מיך געשיקט אשר פגשתי. ויאמר האט ער אים געזאגט, למצוא חן בעיני אדוני, איך האב עס געשיקט, כדי צו טרעפן חן אין דיינע אויגן, זאגט דער הייליגער רש י, מי לך כל המחנה, און די מחנה האבן מיר דאך אריין געשמועסט, מיינט מתנה, זאגט רש י, מי כל המחנה אשר פגשתי שהוא שלך, כלומר, למה הוא לך, פארוואס האסטו מיר געשיקט די מתנה? פשוטו של מקרא על מוליכי המנחה אז ער האט אז ער האט רעפרענסד דא די פאר מענטשן וואס האבן אים געברענגט די סטאדעס שעף, די מתנות וואס יעקב האט געשיקט, אבער ומדרשו, ניין, אז די אז מי לך כל המחנה גייט נישט ארויף אויף די מוליכי המנחה, נאר ס'גייט ארויף אויף כתות של מלאכים שפגע. די מלאכים וואס יעקב האט געשיקט קודם צו גיין ארצה שעיר צו גיין זעהן, צו גיין זאגן פאר עשיו אז יעקב קומט, און דעמאלטס זענען די מלאכים צוריק געקומען זאגן אז עשיו איז שוין אויפן וועג צו דיר. שהיו דוחפין אותו, וואס איז געווען די מעשה דארטן, פארציילט אונז רש י, רש י ברענגט אראפ דעם מדרש, אז שהיו דוחפין אותו ואת אנשיו ואמרו להם של מי אתם, זיי די מלאכים זענען געקומען דארטן צו די בני עשיו, צו די אנשי עשיו, און זיי האבן געפרעגט, ווער זענט עטץ? צו וועם געהערט עטץ? והן אומרים האבן די אנשי עשיו צוריקגעענטפערט של עשיו, והן אומרים האבן די מלאכים געזאגט הכו הכו, שלאגט זיי, ואלו אומרים האבן די אנשי עשיו צוריקגעענטפערט הניחו, לאז אים, לאז אונז אפ, פארוואס? ווייל אונזער הער איז בנו של יצחק הוא. אבער די מלאכים האבן זיך נישט וויסנדיג געמאכט פון דעם תירוץ, ולא משגיחין עליו, זיי האבן נישט אפגעלאזט, האבן זיי געטרייט מיט א אנדערע וועג, בן בנו של אברהם הוא, אונזער הער איז דאך א אייניקל פון אברהם אבינו, ולא משגיחין האבן זיי אים נאכאלץ נישט אפגעלאזט. האבן זיי געזאגט אחיו של יעקב הוא דער עשיו איז א ברודער פון יעקב, אמרו להם אם כן משלנו אתם זענט עטס א בן בית, עטס זענטס פון אונזערע, מילא האבן זיי אים אפגעלאזט, מילא יעצט פרעגט לאמיר אריין לערנען פשט אין פסוק לויט די מדרש, ויאמר מי לך כל המחנה הזה ווער זענען די מלאכים אשר פגשתי וואס איך האב געטראפן וואס זיי האבן מיך נאר אפגעלאזט בזכותך. פארוואס האסטו זיי געשיקט? ויאמר, האט ער געזאגט, האט יעקב צוריק געענטפערט, למצוא חן בעיני אדוני, אז דו זאלסט זען אז די מלאכים רעספעקטן מיך, און די מינוט וואס זיי הערן אז דו ביסט מיין ברודער, לאזן זיי דיך אפ, מילא אזוי וועסטו האבן רעספעקט פאר מיר, און איך וועל טרעפן חן אין דיינע אויגן. אבער פשוט פשט אין פסוק, אז ער האט אים געפרעגט, מי לך כל המחנה, פארוואס האסטו מיר געשיקט די גאנצע, די אלע מתנות? ויאמר עשיו, האט אים יעקב צוריק געענטפערט, איך האב עס געשיקט כדי צו טרעפן חן אין דיינע אויגן, ויאמר האט עשיו צוריק געענטפערט, יש לי רב, איך האב זייער אסאך. מילא, אפילו דו האסט צוגענומען די ברכות פון מיין טאטע, האב איך נאך אלץ אסאך שפע. מילא אחי, טריט איך דיר ווי א ברודער, איך האב דיר ליב ווי א ברודער. און מילא אויך וועגן דעם, וויבאלד איך האב עניוועי אסאך, יהי לך אשר לך, זאלסטו טאקע דיך האלטן מיט די ברכות וואס די טאטע האט דיך געגעבן. זאגט רש י יהי לך אשר לך, כאן הודה לו על הברכות, ער האט אים מודה געווען אז זאלסט דיך עס טאקע האלטן ווייל כ'האב עניוועי גענוג. שיין לויט די פשוט פשט פון פסוק לויט די פריערדיגע פסוק אז ער האט אים געפרעגט וועגן מתנות און לויטן מדרש אז ער האט אים געפרעגט וועגן די מלאכים וואס זענען מיך געקומען שלאגן איז קען מען פארענטפערן ויאמר עשיו יש לי רב כ'האב שוין באקומען אסאך קלעפ ביז די מלאכים זענען געוואר געווארן אז אחי מילא האסטו סוקסידעד און כ'האב יעצט א מורא'דיגע האסט יעצט א מורא'דיגע חשיבות אין מיינע אויגן מילא וועגן דעם בין איך מודה צו די ברכות יהי לך אשר לך מילא וועגן דעם טאקע האלט דיך מיט די ברכות פון אונזער טאטע זייער שיין. ויאמר יעקב האט אבער יעקב געזאגט דו ווילסט נישט נעמען מתנות אל נא איך בעט דיך פליז נעם עס אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מתנות מנחתי מידי זאלסטו יא איבערנעמען מיין מנחה פון מיין האנט וועגן צוויי סיבות די ערשטע סיבה איז כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים צו זען דיין פנים איז מיר אזוי חשוב ווי צו זען דעם מלאך וואס איך האב געזען דיין שר של עשו וואס איך האב געזען נעכטן ביינאכט מילא ביסטו חשוב פאר מיר כאילו ביסט א מלאך ביסט א שר מילא וועגן דעם געב איך דיך א מתנה לפי כבודך. און די צווייטע סיבה פארוואס איך בעט דיך זאלסט עס נעמען איז ותרצני אז זאלסט מיר מוחל זיין אז אונז זאל מיר לעבן בשלום, זאגט די הייליגע רשי אל נא אל נא תאמר לי כן אז דו ווילסט נישט נעמען די מתנה, נאר אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי זאלסט עס יא נעמען, כי על כן ראיתי פניך, זאגט רשי כי כדאי והוגן לך שתקבל מנחתי, דו ביסט ראוי צו באקומען די מתנה פון מיר, על אשר ראיתי פניך, וויבאלד כ'האב געזען דיין פנים, און והן דיין פנים איז חשובין לי כראיית פני המלאך, שראיתי את שר שלך, ווייל כ'האב געזען נעכטן דיין מלאך, מילא ביסטו מיר חשוב כאילו ביסט א מלאך, ביסט א שר, און וועגן דעם וויל איך דיר געבן א מתנה. און די צווייטע סיבה, ועוד, על שנתרצה למחול על סרחוני, אז איך וויל דיך געבן א מתנה כדי זאלסט מיך מוחל זיין. ולמה הזכיר לו ראיית המלאך? וואס עפעס טאקע האט ער אים אריינגעווארפן אזוי צווישן די שורות כראות פני אלקים, אז ער האט געזען זיין מלאך נעכטן ביינאכט, כדי שיתיירא הימנו אז עשו זאל מורא האבן פון אים ויאמר, ראה מלאכים וניצול, איני יכול לו מעתה. אויב האט ער געקענט בייקומען דעם מיין שר, איז זיכער און זיכער אז איך וועל אים נישט קענען בייקומען, און ער וועט מיך יא בייקומען, ווייל צווישן די שורות האט ער אים מרמז געווען אז איך האב געזען דיין שר און איך בין ארויסגעגאנגען לעבעדיגערהייט, מילא וועט עשו מורא האבן אים צו טשעפענען, ותרצני, נתפייסת לי. אז זאלסט מיך מוחל זיין לכבוד די מתנות. כן כל רצון שבמקרא לשון פיוס זאגט רשי איבעראל וואו עס שטייט אין פסוק די ווארט רצון מיינט עס א לשון פון איבערבעטונג אפיצימענטי בלעז אה ווי גאט טרו איט כי לא לרצון יהיה לכם אזוי ווי עס שטייט דארט לגבי קרבן בעל מום ווען די אייבערשטער זאגט אז אויב א כהן בעל מום איז מקריב א קרבן וועט עס נישט ווערן אנגענומען. און הקרבנות באות לפייס ולרצות וואס איז די קאנסעפט פון א קרבן אז ס'קומט איבערבעטן דעם אייבערשטן און סאו ווען די אייבערשטער זאגט כי לא לרצון יהיה לכם אז ס'ווערט נישט אנגענומען לרצון מילא מיינט עס אז כ'וועל מיך נישט איבערבעטן דורך דעם קרבן וכן נאך א ראיה ברענגט רשי שפתי צדיק ידעון רצון יודעים לפייס ולרצות זיי די ליפן פון א צדיק, אזוי זאגט שלמה המלך אין משלי, די ליפן פון א צדיק ווייסן וויאזוי צו איבערבעטן דעם אייבערשטן. סאו זאגט רשי ותרצני, זאלסט מיך מוחל זיין, און ווייל רצון איז א לשון פון פיוס, סאו זאגט אים יעקב אבינו, במילא וועגן די צוויי סיבות בעט איך דיך, קח נא את ברכתי, נעם איבער מיין מתנה, אשר הובאת לך, וואס איז געקומען צו דיך בלי טרחה, אבער פאר מיר איז עס יא אנגעקומען מיט טרחה, ווייל זעסט דאך וואסערע מחשבה איך האב אריינגעלייגט אז ס'זאל זיין צוויי הונדערט נקבות קעגן צוואנציג זכרים, ס'זאל זיין צען. פאר יעדע זכר זאל זיין צען נקבות אזוי ווי אונז האבן נעכטן געשמועסט, און אויכעט מיר וועט גארנישט פעלן אויב דו נעמסט איבער די מתנה, פארוואס? ווייל ווייל כי חנני אלקים, די אייבערשטער האט מיר געגעבן אסאך, וכי יש לי כל, ויפצר בו, ויקח, וויבאלד איך האב אסאך מילא וועט מיר גארנישט פעלן דורך דעם וואס דו נעמסט איבער די מתנה, ויפצר בו, ער האט אים זייער שטארק, ער האט זיך זייער שטארק איינגעבעטן ביי דעם עשיו אז ער זאל איבערנעמען די מתנה, און ויקח און עשיו האט עס טאקע מקבל געווען, זאגט דער הייליגער רשי, ברכתי, וואס מיינט ברכתי? קח נא את ברכתי, נעם איבער מיין ברכה? ניין, נעם איבער מיין מתנה. זאגט רשי, עס מיינט טאקע מנחתי, אבער מנחה זו הבאה על ראיית פנים ולפרקים, א מנחה וואס חברים שיקן זיך איינער דעם צווייטן ווען זיי טרעפן זיך צוזאם, איינער רופט צו גאסט איינעם אין לאנדאן, ער האט אים שוין נישט געזען פאר צוויי יאר, ברענגט ער מיט עפעס א שיינע זאך דארטן פאר די משפחה. אינה באה, די מתנה וואס דער מענטש ברענגט מיט קיין לאנדן, קומט נישט אלא לשאילת שלום, אזוי ווי א דזשעסטשער אז אז אז איך מיס דיך און כ'האב דיך שוין לאנג נישט געזען. וכל ברכה שהיא לראיית פנים, די זעלבע זאך, יעדע ברכה וואס שטייט ביי א פלאץ ווי צוויי מענטשן טרעפן זיך צוזאם, איז אויכעט לראיית פנים, די זעלבע די זעלבע זאך, מילא ברענגט רשי, עקזעמפלס, אז ברכה בשעת ראיית פנים מיינט ווייל איך וויל דיך מכבד זיין, ס'נישט איך גיב דיך יעצט א ברכה, נאר איך גיב דיך איך גיב דיך א ברכה וועגן די פגישה וואס אונז האמיר יעצט געהאט, וועגן איך רעספעקט דיך. די זעלבע זאך די מנחה וואס שטייט דא איז אויכעט געווען נישט אז איך גיב דיך א מתנה וואס דו האסט נישט, נאר איך גיב דיך א ברכה אפילו דו האסט גענוג, איך גיב דיך א מתנה בשם בתורת ברכה אזוי ווי צוויי חברים וואס טרעפן זיך צוזאם נאכן זען נאכן זיך נישט זען זייער לאנג. אזוי ווי ווען דו ברענגסט פאר א עושר וואס געבט דיך זייער אסאך גוטס, ברענגסטו אים דארטן א קליינע זילבערנע בעכער, ער האט אסאך א טייערערע בעכער און ער קען זיך איינהאנדלען נאך נאך אסאך אסאך מער א טייערערע בעכער, נו וואס איז די סיבה פארוואס דו געבסט אים א מתנה? ווייל דו ווילסט אים ווייזן אזא דזשעסטשער פון שלום, אזא דזשעסטשער פון עפרישיעישן. די זעלבע זאך דא, קח נא את ברכתי, נעם מיין דזשעסטשער אוו עפרישיעישן אפילו עשיו, דו האסט אסאך, דו האסט גענוג, סאו ברענגט זיך רש י ראיות ווי ס'שטייט דארטן ברכה וואס דאס איז לראיית פנים, כגון שטייט דארט ווען יעקב איז אנגעקומען צו פרעה שטייט דארט ויברך יעקב את פרעה, סאו מיינט עס די זעלבע זאך, און די זעלבע זאך עשו אתי ברכה דסנחריב מאך מיט מיר ברכה, דארט מיט די מעשה מיט סנחריב, די זעלבע זאך וכן לשאול לו לשלום ולברכו דתועי מלך חמת, ווען דער תועי מלך חמת איז געקומען געבן שלום פאר דוד המלך האט ער אים אויך געזאגט, לשאול לו לשלום ולברכו, אים צו, אים צו געבן שלום און אים צו בענטשן. כולם, די אלע פלעצער וואס עס שטייט ברכה אצל ראיית פנים, מיינט לשון ברכת שלום הן, שקורין בלעז שלודיר, אף זו, די זעלבע זאך דא, ווען יעקב אבינו זאגט קח נא את ברכתי מיינט עס מאן שאלוד, דאס איז מיין, מיין סאלוט, איך סאלוט דיך מיין הער. ממילא, קוק נישט אויף די ווערד, כ'ווייס דו האסט אסאך מער ווערדפולע חפצים, דו האסט אסאך מער עשירות, אבער קוק אויף די דזשעסטשער, איך גיב דיר דא א דזשעסטשער פון שלום. זאגט די הייליגע רשי אשר הובאת לך, וואס מיינט די ווארט? עס מיינט לא טרחת בה, דו האסט דיך נישט געדארפט פלאגן צו באקומען די וועלט, צו באקומען די מתנה, אבער ואני יגעתי להגיעה עד שבאה לידך, איך האב מיך יא געפלאגט און עס אויפגעסעט אויף א סיסטעם און עס געשיקט מיט עדר עדר לבדו זאלסט האבן מער חשיבות, איך האב מיך געהעריג ארומגעפלאגט מיט דעם מיט די מתנה, ממילא שטופ עס נישט אוועק פון מיר אז מיין ארבעט זאל נישט גיין לאיבוד, און ווייל איך האב דיך עס בעצם געטון, ווייל איך האב דיך געוואלט מכבד זיין, נישט ווייל איך האב דיך געוואלט דיגרעידן,

שאין חנן בלא שתי נונין, די שורש ווארט פון די ווארט חנן איז חית נין נין, און אז דו ווילסט עס מאכן חנן אותי וואלסטו ווען געדארפט צולייגן נאך א נין יוד, אזוי ווי, און רשי ברענגט זיך עקזעמפלס כמו, עשני מיינט עשה אותי, יא? עס איז געטון מיט מיר, זעה איך אז די לעצטע נין יוד מיינט אותי, לייגסטו צו אז כאילו ס'וואלט ווען דא געשטאנען אותי, סאו יעצט אויב דו ווילסט זאגן חנן אותי און דו ווילסט עס קאמביינען אין איין ווארט וואלט ווען געדארפט שטיין חית נין נין פאר די שורש, חנן, און נאכדעם ני. אז ער האט עס געטוהן מיט מיר, חנן אותי, סאו יעצט אבער שטייט דאך נאר איין נין, סאו ממילא וועגן דעם ליגט א דגש אין די ערשטע נין, כדי זיך צו דאפלען דעם ערשטן נין, אז שטאטס פון ארויסשרייבן דריי נין'ס, מאכט ער איין נין א דופליקעיט נין מיטן אריינלייגן א פינטל, נאכדעם לייגט ער צו די נ' י' צום סוף, וואס דאס רעפרעזענט די ווארט אותי, סאו כאילו עס וואלט ווען דא געשטאנען חננני, דריי נין'ס אינמיטן די ווארט. זאגט די הייליגע רשי יש לי כל, כל סיפוקי, איך האב גענוג פונקטליך וויפיל איך דארף, אבער ועשו, ער האט גערעדט בלשון גאווה, דיבר בלשון גאווה, יש לי רב, איך האב אסאך מער, יותר ויותר מכדי צרכי, אבער דער יעקב מרוב ענוותנותו האט געזאגט יש לי כל, איך האב פונקט גענוג וויפיל איך דארף, הערליך שיין, האב א סוקסעספול דעי.